ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים, אבער דאס זאגט די משנה אז אויף יעדע פלאץ אפילו וואו מ'טוט מלאכה אום תשעה באב, איז א תלמיד חכם דארף יא זיין בטל פון מלאכה און די מאירי רעדט שוין אויס אז א תלמיד חכם דארף מער אנערקענען די חסרון וואס פעלט אונז אין די בית המקדש ממילא דארף ער זיך מער מתאבל זיין און ער זאל טאקע נישט טוהן קיין מלאכה רבי שמעון בן גמליאל אומר לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם אז לגבי די ענין איז יעדער איינער מעג זיך מאכן ווי א תלמיד חכם און ער זאל טאקע נישט טוהן קיין מלאכה אפילו ווען ער וואוינט אויף א פלאץ ווען מען טוט יא א מלאכה, האט דער מענטש א רעכט זיך צוריקהאלטן פון טון א מלאכה, און ער דארף נישט מורא האבן אז מ'וועט זאגן אז דאס איז גאוה, א ענין פון יוהרא, און מ'וועט שוין זען טאקע אין די גמרא פארוואס טאקע האב איך נישט מורא פון יוהרא. אמר שמואל דער אמורא זאגט אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב, אין בבל וואס מיינט דער חוץ לארץ, איז נישטא די הארבקייט פון א תענית ציבור ווי באקאנט איז דאך דא די משנה פון מסכת תענית, אז ווען ס'גייט נישט קיין רעגן פאר א שטיק צייט האט מען גוזר געווען א תענית ציבור, און ס'פאנגט זיך אן פון גרינגער און שפעטער ווערט עס אזוי הארב אז מ'דארף שוין אנהייבן צו פאסטן פון ביינאכט און מ'טאר נישט טון דערין קיין מלאכה, און דאס ווערט אנגערופן א תענית ציבור וואס דאס איז גאר א הארבע תענית. זאגט יעצט שמואל אז אין בבל גייט עס נישט אן און רש"י איז מסביר אזוי ווי בבל געפינט זיך אויף א נידריגע פלאץ ווי ס'איז קיינמאל נישט דא קיין פראבלעם מיט רעגן ווייל דארט איז געווען אסאך וואסער, און די תענית ציבור איז דאך בעיקר געמאכט געווארן ווען ס'איז דא א מאנגל אין רעגן, און וויבאלד אין בבל איז דאס נישט שייך, איז אפילו דארטן מ'וועט שוין יא אויסרופן א יום תענית וועגן אנדערע צרות, ווי די גמרא אליין זאגט שוין אין מסכת תענית אז נישט נאר אויף רעגן רופט מען אויס א תענית ציבור נאר אויף אנדערע זאכן אויך, ווייל וויבאלד אין בבל איז דאך נישט דא די הויפט זאך פאר וואס מען מאכט דאס געווענטליך וועגן רעגן, איז אפילו מען מאכט עס שוין פאר אנדערע זאכן איז עס שוין אויך נישט אזוי הארב אז ס'זאל האבן א דין ווי א תענית ציבור אז מען זאל שוין אנהייבן צו פאסטן פון ביינאכט און אז מען זאל נישט טארן טון דערין קיין מלאכה,

זענען שוין אלע גליות נמשך נאך בבל, און קיין ערגעץ אפילו ווען מען וועט מאכן א תענית ציבור אויף רעגן האט עס שוין אויך נישט דעם חומר א תענית ציבור. איז ווי מען זעהט דא האט שמואל אריין געלייגט תשעה באב אין דעם זעלבן קאטעגאריע פון א תענית ציבור ווייל ער זאגט דאך אז סתם אזוי אין בבל איז נישט דא קיין תענית ציבור, די איינציגסטע תענית ציבור וואס איז יא דא איז תשעה באב, למימרא דסבר שמואל תשעה באב בין השמשות שלו אסור.

אז בין השמשות פון תשעה באב מעג מען נאך עסן, קומט דאך אויס אז ער האלט אז תשעה באב איז שוין לייכטער ווי תענית ציבור, און ווי קען זיין אז דא שטעלט ער עס צוזאם, וכי תימא קסבר שמואל כל תענית ציבור בין השמשות שלו מותר, אויב וועסטו וועלן זאגן אז שמואל האט געהאלטן אז אלעמאל אז יעדע תענית ציבור איז בין השמשות איז מספיק זאג איך אז מען מעג נאך, ממילא איז טאקע תשעה באב גארנישט אנדערש, והאנן תנן האבן מיר געלערנט אין א משנה אין מסכת תענית, אויף דף י"ב, אוכלין ושותין מבעוד יום, אז מען מעג עסן און טרינקען ווען ס'איז נאך טאג, און די גמרא פארשטייט וואס האט די גמרא געדארפט די משנה דערביי צולייגן די ווערטער מבעוד יום ווען ס'איז נאך טאג, למי תבא, וואס קומט דאס ממעט זיין, לאו למעוטי בין השמשות, מיינט דאס דען נישט צו זאגן אז ס'מוז זיין זיכער טאג, אבער בין השמשות איז עס שוין ספק יום ספק לילה טאר מען שוין נישט עסן א תענית ציבור. און אויף א משנה קען דאך שמואל נישט קריגן, מוז דאך זיין אז שמואל האט געהאלטן אז בין השמשות ביי אלע אנדערע תענית ציבור איז אסור, און ביי תשעה באב האט דאך שמואל בפירוש געזאגט אז ס'איז מותר, זעט מען דאך אז האלט ביי תשעה באב איז גרינגער, ווי קען זיין אז דא אין אונזער סוגיא שטעלט ער עס יא צוזאם? ענטפערט די גמרא לא ניין למעוטי משחשיכה, דאס וואס שטייט דארט אוכלין מבעוד יום מיינט נישט צו זאגן אז מ'דארף עסן דווקא ווען ס'איז נאך זיכער טאג, ער מיינט ארויסצוברענגען אז עס איז הארבע תענית

איי שמואל זאגט אז תשעה באב איז בין השמשות שלו מותר, שמואל האט אזוי געהאלטן ביי אלע תענית ציבור, אז דאס וואס די משנה זאגט אין תענית אז מען מעג עסן מבעוד יום איז נישט לאפוקי בין השמשות איז נאר לאפוקי די נאכט, אבער בין השמשות מעג מען נאך עסן. יעצט וויל די גמרא גאר זאגן נימא מסייע ליה מ'זאל גאר ברענגען א ראיה צו שמואל פון א ברייתא אז ביי תשעה באב איז ספיקו בין השמשות מותר, ווייל די ברייתא זאגט אין בין תשעה באב ליום הכיפורים,

פון ספיקו מותר און אסור מיינט לקביעא דירחא, אז טאמער מ'איז מסופק ווען בית דין האט באשטימט דעם חודש, און אויב אזוי ווייסט מען נישט פונקטליך וועלכע טאג צו האלטן יום כיפור, איז ביי יום כיפור איז ספיקו ווען מ'האט א ספק, איז אסור מיינט אז מ'דארף ביידע טעג מאכן זיי זאלן האלטן אויף יום כיפור. און ביי תשעה באב מאכט מען נישט קיין ספיקא דיומא נאר מ'מאכט איין טאג תשעה באב. איז הכא נמי די זעלבע תירוץ קען מען אונז אויך נוצן אז דאס האט די ברייתא געמיינט לקביעא דירחא אז דאס מיינט א ספק אז יום כיפור איז אסור און תשעה באב איז מותר. אבער אין הכי נמי מיט די נקודה פון בין השמשות איז דא א מעגליכקייט אז די ברייתא האט יא געהאלטן אז מען דארף שוין אנהייבן האלטן תשעה באב אפילו בין השמשות אויך און מיט דעם וועט נישט זיין קיין חילוק פון יום כיפור ביז תשעה באב. און אויב אזוי האב איך נישט קיין ראיה צו שמואל'ן, און תוספות רעדט שוין אויס אז דאס וואס מען זאגט דא ספיקא דיומא איז נישט אזוי ווי אלע אנדערע ימים טובים וואס אין חוץ לארץ האלט מען צוויי טעג יום טוב, זאג איך נישט אז מען האלט אויך צוויי טעג יום כיפור, ווייל די גמרא אין ראש השנה דף כ"א זאגט שוין אז יום כיפור האט מען נאר געמאכט איין טאג ווייל ווי באקאנט איז דאך דא א. כלל אז מימות עזרא לא מצינו אלול מעובר, האב איך קיינמאל נישט געטראפן פון עזרא הסופר'ס צייטן אז אלול זאל אמאל זיין מעובר, עס איז אלעמאל געווען א חודש חסר, און אויף דעם האט מען זיך פארלאזט אין חוץ לארץ אז מען האט געוויסט קלאר אז אלול איז נישט קיין מעובר, ממילא איז נישטא קיין ספיקא דיומא, האט מען געוויסט ווען צו מאכן יום כיפור, און דאס וואס מען זאגט דא לקביעא דירחא רעדט מען דען אז. דער זייט א מענטש א יחיד אפילו ער וואוינט אין ארץ ישראל און ער גייט אין מדבר און ער ווייסט נישט פונקטליך ווי ער האלט און ער איז מסופק ווען ס'איז יום כיפור העט ער מוזן האלטן ביידע טעג יום כיפור ווייל ספיקא דאורייתא לחומרא און ווען א מענטש איז אבער מחי' מסופק אין תשעה באב מוז ער נישט האלטן קיין צוויי טעג ווייל תשעה באב איז נישט קיין דאורייתא קען מען מיקל זיין. האב איך יעצט ביז יעצט געלערנט אז שמואל האט געהאלטן אז. בין השמשות תשעה באב איז נאך מותר, יעצט גייט די גמרא ברענגען איינער וואס קריגט, דרש רבא, רבא האט געהאלטן א דרשה עוברות ומיניקות, פרויען וואס זענען טראגעדיג אדער זייגעדיג מתענות ומשלימות בו, כדרך שמתענות ומשלימות ביום הכיפורים, פונקט ווי יום כיפור מוז מען פאסטן און ענדיגן די תענית א גאנצן טאג פאסטן אפילו א פרוי וואס איז טראגעדיג אדער זייגעדיג, איז. תשעה באב איז אויך נישט אנדערש, נאך א דין, ובין השמשות שלו אסור, און בין השמשות פון תשעה באב איז אויך אסור, וכן אמרו משמיה דרבי יוחנן, די זעלבע זאך האט מען אויך נאכגעזאגט אין נאמנען פונעם אמורא רבי יוחנן, האבן דאס די צוויי אמוראים רבא מיט רבי יוחנן וואס זיי קריגן אויף שמואל, און זענען מחמיר אז תשעה באב בין השמשות איז שוין יא אסור. פרעגט די גמרא ומי אמר רבי יוחנן הכי, האט דען רבי יוחנן מחמיר געווען אויף בין השמשות פון תשעה באב, והאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אליין האט דאך געזאגט תשעה באב אינו כתענית ציבור, אז תשעה באב איז נישט אזוי הארב ווי א טאמאס ריווער. ביז אהער גייט די מימרא פון ר' יוחנן, די גמרא קלערט אריין וואס האט ר' יוחנן געמיינט, מאי לאו מיינסט דו נישט לבין השמשות, אז מיט דעם איז ער גרינגער, אבער א תענית ציבור זאג איך יא אז מען טאר שוין נישט עסן פון בין השמשות. און אויב אזוי איז דאך ר' יוחנן אליין סותר, ענטפערט די גמרא לא ניין, למלאכה, לעולם אין די ענין פון בין השמשות האלט ר' יוחנן טאקע אז ס'איז יא אזוי ווי א תענית ציבור אז ביידע זענען אסור בין השמשות. און דאס וואס ער זאגט אז תשעה באב איז גרינגער, דאס איז נאר לגבי טוהן א מלאכה, ווייל אין א תענית ציבור טאר מען דאך מעיקר הדין נישט טוהן קיין מלאכה, און תשעה באב איז מעיקר הדין מעג מען טוהן א מלאכה, ס'איז נאר דא מנהגים געוויסע פלעצער ווי מען טוט נישט. פרעגט די גמרא מלאכה, דו ווילסט מיר זאגן אז דאס וואס ר' יוחנן האט געזאגט תשעה באב אינו כתענית ציבור האט ער געוואלט מיקל זיין און געזאגט אז מען מעג טוהן א מלאכה תשעה באב, דאס דארף איך אז ר' יוחנן זאל זאגן? תנינא דאס האבן מיר דאך געלערנט ביי אונז אין משנה מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין, ומקום שנהגו שלא לעשות אין עושין זעהט מען דאך אז מעיקר הדין מעג מען טוהן א מלאכה ס'איז נאר דא א מנהג אויף געוויסע פלעצער אז מ'טוט נישט וואס האט דאס ר' יוחנן געדארפט זאגן ואפילו רבן שמעון בן גמליאל און אפילו ר' שמעון בן גמליאל וואס זאגט אין די סיפא פון די משנה אז יעדע מענטש זאל זיך מאכן מיט דעם ווי א תלמיד חכם און דאס מיינט ער זאל נישט טוהן קיין מלאכה לא אמר מיינט נישט צו זאגן אז מ'טאר נישט טוהן אלא דכי יתיב ולא עביד לא מיחזי כיוהרא אז טאמער א מענטש זיצט און ער טוט נישט קיין מלאכה דארף ער זיך נישט זארגן אז דאס הייסט כיוהרא און אז ער וויל מעג ער זיך צוריק האלטן פון טוהן א מלאכה אבל מיסר לא אסר, אפילו רבי שמעון בן גמליאל האט אויך נישט גע'אסר'ט צו טון קיין מלאכה, זעהט מען דאך שוין פון די משנה אז בעיקר הדין מעג מען טון א מלאכה אין תשעה באב, וואס דארף עס רבי יוחנן זאגן, אלא מאי, מוז מען דאך יא זאגן אז רבי יוחנן האט געמיינט צו זאגן דער חילוק פון בין השמשות, אז כאטשיג תענית ציבור איז בין השמשות אסור, תשעה באב איז עס גרינגער, און דאס איז שוין יא א חידוש וואס רבי יוחנן האט געדארפט זאגן, און אויב אזוי איז רבי יוחנן סותר פון זיך אליין, וואס דא האבן מיר נאכגעזאגט.

צייטן פון די יאר וואס די כהנים דוכנען ביי אלע זייערע תפילות און קען אמאל אויסקומען אפילו פיר מאל א טאג ביי שחרית ביי מוסף ביי מנחה ביי נעילה ווען זענען די דריי תקופות אדער ביי תענית ציבור אדער ביי מעמדות אדער ביי יום הכיפורים על כל פנים זעט מען דאך אז א תענית ציבור דאווענט מען נעילה און אויף דעם האט ר' יוחנן געזאגט אז תשעה באב איז נישט אזוי ווי תענית ציבור נאר תשעה באב דאווענט מען נישט קיין תפילת נעילה. איז נאכאמאל לעולם וועט ר' יוחנן האלטן אז תשעה באב איז בין השמשות יא אסור ווייל מיט דעם איז ער יא פונקט אזוי הארב ווי א תענית ציבור. ער האט זיי געזאגט אז ס'איז גרינגער איז נאר לגבי תפילת נעילה, די מאירי איז שוין מסביר וואס איז טאקע די חילוק, ווייל אין א תענית ציבור האט מען דאך גוזר געווען זיי אויף א עת צרה, און דאמאלס דארף מען שרייען צום אייבערשטן אויף זייער צרה, האט מען צוגעלייגט א תפילת נעילה, מה שאין כן תשעה באב איז נאר נתקן געווארן פאר אבילות און נישט אויף א יום תפילה, דעריבער דארף מען נישט צולייגן קיין נעילה. מען דארף צו וויסן אז די סיבה פארוואס היינטיגע צייטן אפילו ווען מען מאכט שוין יא תענית פארן ציבור, דאווענט מען נישט קיין נעילה, איז טאקע וועגן דעם ענין וואס האבן פריער געלערנט וואס שמואל האט געזאגט אז אין היינטיגע צייטן אין גלות איז נישט דא קיין דין פון תענית ציבור, איז לגבי דעם אויך איז עס גרינגער אז מען מאכט נישט קיין תפילת נעילה. די גמרא האט יעצט פארשטאנען אז ר' יוחנן זאגט אז תשעה באב דאווענט מען נישט קיין נעילה מיינט ער צו זאגן אז מען טאר נישט דאווענען קיין נעילה, פרעגט די גמרא והאמר ר' יוחנן, ר' יוחנן זאגט דאך אין ברכות כ א, ולואי שיתפלל אדם והולך כל היום כולו, אז אפילו ווען א מענטש דאווענט נאך א איבריגע שמונה עשרה, קען מען נישט זאגן אז ס'הייסט עפעס א ברכה לבטלה, נאר פארקערט, הלוואי זאל א מענטש דאווענען א גאנצן טאג. מ'דארף וויסן אז אין ברכות איז דא א מחלוקת רש י און תוס' וואס ר' יוחנן האט געמיינט, רש י לערנט דארטן, און ער ברענגט עס בשם הבה ג, אז ר' יוחנן האלט אז אפילו ווען א מענטש האט שוין זיכער, ער ווייסט אז ער האט שוין געדאווענט, האט ער א רעכט צו דאווענען נאך א שמונה עשרה. איז לויט רש י זיכער שווער דא די קשיא אויף די גמרא ווי קען רבי יוחנן זאגן אז מען טאר נישט דאווענען קיין נעילה רבי יוחנן אליין זאגט דאך אז מען מעג אפילו סתם אזוי צולייגן א שמונה עשרה און כל שכן אין תשעה באב פארוואס זאל ער נישט טארן דאווענען תפילת נעילה אבער תוס' דארט און אזוי אויך דא אויפן פלאץ קריגט מיט רש י תוס' האלט אז רבי יוחנן רעדט נאר ווען א מענטש איז מסופק צו ער האט שוין יא געדאווענט צו נישט און דארט איז דא א שיטה אז מען טאר נישט דאווענען אויף דעם זאגט רבי יוחנן הלוואי שיתפלל כל היום כולו והגם דא אין תשעה באב רעדט מען זיך נישט ווען ס'איז א ספק, פון דעסטוועגן זאגט תוס' אז די גמרא האט געהאלטן אז אויב מען מעג איבערדאווענען אפילו מכח ספק לויט ר' יוחנן, איז דאך מסתבר אז תשעה באב וואלט יא געדארפט זיין א מצוה על כל פנים מען זאל דאווענען נעילה, און ווי קען זיין ער זאגט אז מען טאר נישט? ענטפערט די גמרא התם חובה הכא רשות. דאס וואס ר' יוחנן האט געזאגט אז תשעה באב איז אנדערש ווי תענית ציבור לגבי נעילה האט ער געמיינט צו זאגן אז לגבי תענית ציבור איז נעילה א חוב וואס די חכמים האבן מחייב געווען צו דאווענען נעילה, און תשעה באב איז נישט דא דער חוב, אבער אוודאי אז אויב די מענטש וויל מעג ער אוודאי דאווענען אין תשעה באב תפילת נעילה, אזוי ווי רבי יוחנן זאגט טאקע אז ולואי שיתפלל אדם כל היום. על כל פנים די גמרא האלט זיך צו דעם אז לויט רבי יוחנן איז תשעה באב בין השמשות איז באמת יא אסור,

אבער אין הכי נמי לגבי די חומרא פון בין השמשות, איז ער יא הארב אז מען טאר נישט עסן שוין פון בין השמשות אפילו אין תשעה באב אויך. רב פפא אמר מאי אינו כתענית ציבור ווייסט וואס רבי יוחנן האט געמיינט אז תשעה באב איז אינו כתענית ציבור נישט ווי מען האט געלערנט ביז יעצט אז ער איז גרינגער נאר אינו כראשונות אלא כאחרונות ואסורה ס'איז באקאנט אין מסכת תענית זאגט די גמרא אז ווען עס האט נישט גערעגנט האט מען קודם מתקן געווען דריי תעניתים און נאכדעם נאכאמאל דריי תעניתים, און אויב דאס האט אויך נישט געהאלפן האט מען געפאסט נאכדעם זיבן טעג, און וואס שפעטער די תעניתים מ'האט שפעטער איינגעפירט איז עס געווארן הארבער און הארבער, איינע פון די קולות פון די ערשטע דריי תעניתים איז אז מען מעג נאך עסן ביינאכט, עס הייבט זיך נאר אן די תענית פון בייטאג, און די שפעטעריגע תענית הייבט זיך שוין אן פון ביינאכט, איז דאס וואס ר' יוחנן האט געזאגט אז תשעה באב איז אינו כתענית ציבור האט ער געמיינט צו זאגן ס'איז נישט אזוי ווי די תענית ציבור די ערשטע תעניתים וואס איז אזוי גרינג אז מען הייבט ערשט אן צו פאסטן בייטאג, נאר ס'איז אזוי ווי די שפעטעריגע תעניות וואס מ'דארף שוין פאסטן פון ביינאכט, אבער אין הכי נמי מ'דארף שוין טאקע אנהייבן פון בין השמשות אויך, אזוי ווי ביי תענית ציבור. למעשה בלייבט די גמרא א גאנצן צייט אז לויט ר' יוחנן סיי ביי תענית ציבור סיי ביי תשעה באב דארף מען שוין אנהייבן צו פאסטן פון בין השמשות, און דאס וואס ער האט געזאגט אינו כתענית ציבור ברענגט די גמרא דריי פשטים, אדער טאקע צוויי פשטים, אז ס'איז גרינגער ווי א תענית ציבור, אז ביי תענית ציבור דאווענט מען, מוז מען דאווענען נעילה און תשעה באב דארף מען נישט, אדער ביי תענית ציבור מוז מען דאווענען א שמונה עשרה פיר און צוואנציג ברכות און ביי תשעה באב נישט, איז די תירוץ פשט איז אז לעולם איז עס יא פונקט אזוי ווי א תענית ציבור, און ווען ס'שטייט אינו כתענית ציבור מיינט אז ער איז נישט אזוי גרינג ווי די ערשטע תענית ציבור וואס דעמאלטס פאסט מען נאר אום בייטאג נאר מען דארף שוין אנהייבן צו פאסטן פון ביינאכט און אין הכי נמי שוין פון בין השמשות. איז למעשה האמיר יעצט א מחלוקה צו שמואל. מיט ר' יוחנן, און רבא האלט אויך ווי ר' יוחנן, שמואל איז מיקל אז סיי ביי תענית ציבור און סיי ביי תשעה באב דארף מען נישט אנהייבן פון בין השמשות נאר ווען ס'ווערט שוין טאקע טונקל, און רבא מיט ר' יוחנן האלטן אז ביי ביידע סיי ביי תענית ציבור און סיי ביי תשעה באב איז מען שוין יא מחמיר בין השמשות אויך. יעצט גייט די גמרא אראפברענגען א ברייתא וואס פריער האט מען פון דעם געוואלט ברענגען א ראיה צו שמואל, וואס דארט שטייט אין די ברייתא אז תשעה באב איז ספיקו מותר, די גמרא האט פארשטאנען אז ס'מיינט בין השמשות, און יעצט גייט די גמרא נוצן די זעלבע ברייתא צו פרעגן א קשיא אויף ר' יוחנן, מיתיבי אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספיקו אסור יום כיפור איז ספיקו אסור וזה ספיקו מותר, מאי ספיקו מותר? לאו בין השמשות נאר מיינסטו דען נישט אז די חילוק איז בין השמשות וואס דעמאלטס איז דאך ספק יום ספק לילה, יום כיפור דארף מען מחמיר זיין אז ס'איז ספיקא דאורייתא, תשעה באב איז ספיקא דרבנן קען מען מיקל זיין, דאס איז דאך א אפענע ברייתא אז בין השמשות פון תשעה באב קען מען מיקל זיין איז א קשיא אויף ר' יוחנן, און אויף דעם אמר רב שישא בריה דרב אידי לא לקביעא דירחא, מ'רעדט דא נישט פון ספק יום ספק לילה, מ'רעדט ווען א מענטש האט א ספק ווען ס'איז תשעה באב און ווען ס'איז יום כיפור, און ביי יום כיפור מוז ער האלטן צוויי טעג וועגן ספיקא דאורייתא לחומרא, ביי תשעה באב קען ער מיקל זיין און האלטן נאר איין טאג. אבער אין הכי נמי אז לגבי בין השמשות וועט ביידע זיין גלייך איז מען שוין מחמיר אפילו ביי תשעה באב אויך. דאס איז וואס די גמרא האט פריער געזאגט כדאמר רב שישא בריה דרב אידי, ווייל אריגינעל האט עס רב שישא בריה דרב אידי געענטפערט ווען די גמרא האט געפרעגט פון דער ברייתא א קשיא קעגן רבי יוחנן, און אויף דעם האט רב שישא בריה דרב אידי געענטפערט אז עס איז נישט קיין קשיא ווייל מען רעדט דא פון קביעא דירחא, און אויבן האט די גמרא גענוצט דער זעלבער תירוץ פון רב שישא בריה דרב אידי צו זאגן אז עס איז נישט קיין ראיה צו שמואל.

אלא שזה אסור בעשיית מלאכה וזה מותר בעשיית מלאכה במקום שנהגו, די איינציגסטע קולא וואס איז דא ביי תשעה באב אז ס'איז דא פלעצער ווי מ'טוט יא עשיית מלאכה און א תענית ציבור טאר מען מעיקר הדין קיין ערגעץ נישט טון קיין שום מלאכה, הא לכל דבריהם זה וזה שווים. קומט דאך אויס אז לגבי אלע אנדערע הלכות חוץ עשיית מלאכה איז תשעה באב די זעלבע זאך ווי א תענית ציבור, און די גמרא האט יעצט געלערנט אז ווען זה וזה שווים גייט ארויף סיי אויף קלות און סיי אויף חומרות. ואילו גבי תענית ציבור תניא, ביי תענית ציבור שטייט עס בפירוש אין א ברייתא כשאמרו אסור ברחיצה, לא אמרו אלא כל גופו, אבל פניו ידיו ורגליו לא, טאמער וואשט מען זיך נאר אפ די פנים אדער נאר די הענט, ידיו ורגליו, האט מען נישט גע'אסר'ט אין א תענית ציבור. אויב אזוי האב איך דאך דא א ברייתא אז אין בין תשעה באב לתענית ציבור,

איז בעיקר געווען אויסן דא ארויסצוברענגען די קולות וואס תשעה באב האט קעגן יום כיפור אדער קעגן תענית ציבור. אין אנדערע ווערטער ווען ס'שטייט אין בין מיינט נישט אז ס'נישטא קיין שום חילוק, ער מיינט ארויסצוברענגען דאס אז ס'זאל האבן אז תשעה באב איז גרינגער פון יום כיפור אדער פון תענית ציבור אויף דעם איז נישטא קיין אנדערע חילוק נאר די איינע וואס די ברייתא דערמאנט. קודם האט די תנא געלערנט דאס אז תשעה באב איז נישט גרינגער פון יום כיפור נאר מיט איין זאך אז ספיקו איז מותר, דאס מיינט אז ווען מ'איז מסופק וועלכע טאג ס'איז תשעה באב דארף מען נישט האלטן קיין צוויי טעג, און נאכדעם האט ער געלערנט די צווייטע ברייתא אז די איינציגסטע זאך וואס תשעה באב איז גרינגער פון א תענית ציבור איז נאר לגבי דעם אז ס'דא פלעצער וואס מען מעג טון א מלאכה אין תשעה באב אז מען טרעפט נישט קיין אנדערע קולא, אבער חומרות קען מען יא טרעפן, ווייל טאקע מיט דעם אליין אין די ענין פון זיך איינטונקען די הענט אין וואסער, דארט וועט מען יא טרעפן א חילוק אז ביי א תענית ציבור איז טאקע גרינגער אז נאר די גאנצע גוף טאר מען זיך נישט באדן פניו ידיו ורגליו יא, און תשעה באב טאר מען אפילו נישט אריינשטעקן די פינגער אין קאלט וואסער, אין אנדערע ווערטער דאס וואס איז געשטאנען אין בין מיינט מען מען קען נישט טרעפן נאר איין קולא וואס תשעה באב איז גרינגער ווי תענית ציבור, אבער א חומרא פון דעם האט ער אינגאנצן נישט גערעדט און אין דאס קען מען טאקע יא טרעפן דאס וואס מען איז מדייק טאקע פון די ערשטע ברייתא אז אין תשעה באב טאר מען אפילו נישט אריינשטעקן די פינגער אין קאלט וואסער דאס איז ריכטיג. ווייל לגבי דעם האט ער יא די זעלבע דין פון יום כיפור און אין הכי נמי מיט דעם וועט ער טאקע יא זיין הארבער ווי א תענית ציבור. נאך די גאנצע סוגיא קומט אויס אזוי אז לגבי די דין פון בין השמשות מיט דעם איז תשעה באב פונקט ווי תענית ציבור די שאלה איז נאר לקולא צי לחומרא. לויט ר' יוחנן מיט רבא גייט מען לחומרא ביי ביידע, לויט שמואל גייט מען ביי ביידע לקולא אז בין השמשות מעג מען נאך עסן. נאכדעם איז דא א זאך וואס מען טרעפט אז תשעה באב איז גרינגער ווי תענית ציבור לגבי עשיית מלאכה, דאס איז יעדער איינער מודה, ווייל ביי תענית ציבור טאר מען נישט טון קיין מלאכה און תשעה באב מעיקר הדין מעג מען יא, ס'איז נאר במקום שנהגו טוט מען נישט, און נאכדעם איז דא איין זאך וואס תשעה באב איז נאך הארבער ווי תענית ציבור לגבי רחיצה במים אז מען טאר אפילו נישט אריינשטעקן די פינגער אין וואסער, און ביי תענית ציבור מעג מען יא פניו ידיו ורגליו אפילו. אויך האט מען געטראפן אין מהלך הסוגיא אז תשעה באב איז יא גרינגער פון תענית ציבור מיט נאך צוויי נקודות אז מ'דאוונט נישט קיין נעילה דעמאלטס, ס'נישט דא קיין חוב, און אויך אז ס'נישט דא פאר שמונה עשרה אנשטאטס אַכצן ברכות פֿיר און צוואַנציק. ווי געשטאנען אין די משנה בכל מקום תלמידי חכמים בטלים אז א תלמיד חכם אפילו במקום ווי מ'פירט זיך יא צו טון א מלאכה אין תשעה באב זאל ער נישט טון קיין מלאכה, און ר' שמעון בן גמליאל לייגט אפילו צו אז אין דעם האט יעדער מענטש א רעכט זיך צו מאכן פאר א תלמיד חכם און נישט טון קיין מלאכה אפילו אויף א פלאץ ווי מ'טוט יא.

די משנה זאגט זיך דארט אז א חתן אין די ערשטע פיר טעג נאך די חתונה איז ער פטור פון ליינען קרישמע ווייל ער איז טרוד במצוה, שטייט דארטן אז חתן אם ירצה לקרות קרישמע לילה ראשון קורא, אויב ער וויל דווקא יא ליינען קרישמע מעג ער ליינען און ס'הייסט נישט אזוי ווי א גאוה, ווי יוהרא. רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם יטול, נישט יעדער איינער וואס וויל זיך נעמען דעם נאמען און זאגן אז ער. הייסט א אויפגערופענער מענטש וואס ער קען אינזין האבן, און נישט יעדער קען דאס טון, טאקע איינער וואס איז א אויפגערופענער מענטש וואס יעדער איינער ווייסט אז ער איז א גרויסער ירא שמים, אזא איינער קען עס טון אבער סתם א מענטש קען נישט, זעט מען דאך פונקט פארקערט אז רבי שמעון בן גמליאל האט יא מורא פאר יוהרא און די חכמים האבן נישט מורא, אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה, רבי יוחנן זאגט דער אמורא זאגט טאקע אז מען דארף איבערדרייען איינער פון די צוויי ווייל ס'קען טאקע נישט זיין אז זאל זיין א סתירה איינס פונעם אנדערן, מען מוז אויסגראדן אז איינע פון די צוויי משנה'ס האבן בטעות איבערגעדרייט די שיטה. רב שישא בריה דרב אידי אמר לא תיפוך, מען דארף גארנישט איבערדרייען, דרבנן אדרבנן לא קשיא, הכא כיוון דכולי עלמא עבדי מלאכה, ואיהו לא עביד מיחזי כיוהרא, דא האבן די חכמים געהאט א פראבלעם מיט יוהרא, ווייל דער מענטש האלט זיך צו טוהן,

און מ'כאפט אפילו נישט אז ער דארף זיין פטור פון קרישמע ווייל ער איז א חתן. און וויבאלד ס'דערקענט זיך נישט די יוהרא איז דאך נישטא דער פראבלעם פאר די חכמים. דרבן שמעון בן גמליאל אדרבן שמעון בן גמליאל לא קשיא, מוז מען פארענטפערן אנדערש. התם הוא דבעינן כוונה, דארטן ביי קרישמע מוז מען דאך אינזין האבן ווען מ'ליינט קרישמע. ואנן סהדי דלא מצי כווני דעתיה. און יעדער איינער ווייסט וואס מיינט אנן סהדי. אז א מענטש א חתן געווענטליך קען זיך נישט מער קאנצענטרירן און מכוון זיין די ערשטע נאכט, איז אזא מין זאך טאמער וועט ער יא טון, דאס איז גאר א שטארקע זאך, איז מיחזי כיוהרא, זעט דאס אויס ווי א גאווה. אין אנדערע ווערטער איינער וואס וועט באמערקן און ער וועט וויסן אז דער מענטש איז א חתן און דאך לייענט ער קרישמע, דעמאלטס וועט זיך דערקענען די גאווה גאר שטארק ווייל דאס איז זייער א שווערע זאך זיך מצמצם צו זיין צו קענען לייענען קרישמע אין אזא מצב, אבל הכא לא מיחזי כיוהרא, דא תשעה באב ווען א מענטש האלט זיך צו טון. צוריק פון טוהן א מלאכה זעהט עס נישט אויס ווי א גאווה, ווייל אמרי מלאכה היא דלית ליה, מענטשן וועלן זאגן אז ער טוט נישט קיין מלאכה פשוט ווייל ער האט נישט וואס צו טוהן, פוק חזי כמה בטלני איכא בשוקא, גיי ארויס קוקן וויפיל בטלנים מענטשן איז דא א גאנץ יאר וואס האבן נישט קיין ארבעט און קיינער וועט נישט כאפן אז ער האלט זיך יעצט צוריק טוט ער עס ווייל ער וויל קלאגן אויפן חורבן, און ממילא וויבאלד ס'איז נישט ניכר הייסט עס נישט קיין יוהרא. אוי רייסער!